מײַן שװעסטער. פֿון פֿרױדן האָט מען נאָך דאַמאָלס נישט געװוּסט, אָבער אין אונדזער שטוב האָט זיך אָפּגעשפּילט אַ פֿרױדיאַנישע דראַמע. מיין שוועסטער, הינדע אסתר, די עלטסטע, האט נישט געקאנט הויזן צוזאמען מיט מיין מוטער. זי האט חושד געווען אז די מאמע האט זי נישט ליב. דאס איז נישט געווען אמת, אבער ס'איז אמת אז די מאמע האט זי נישט געקאנט פארטראגן. אין דער דאזיקער שוועסטער האבן זיך צוזאמענגעשטויסן צוויי אלטע משפחות, צוויי קעגנגעזעצטע כאראקטערן און נוסחאות. מיין עלטערער ברודער ישראל און איך זענען געווען געראטן אין דער מאמע'ס פאמיליע. מיין שוועסטער האט געירשן די חסידישע באגייסטערונג, די ליבשאפט צו מענטשן, די גוטמוטיגקייט און די עקסצענטרישקייט פון טאטנ'ס משפחה. ווען זי וואלט געווען געלעבט אין אנדערע צייטן און אומשטענדן, וואלט זי אפשר געווארן א לודמירער מויד אדער ענליך צו האדל דעם בעל שם'ס טאכטער וואס האט געטאנצט מיט חסידים. די עלטער באבע, וואס נאך איר האט מיין שוועסטער געהייסן, האט געטראגן ציצית און איז געפארן צום בעלזער רעבן. מיין שוועסטער איז געווען א חסיד אין א קלייד,

זי האט נישט בלויז געליטן פון היסטעריע, נאר אויך געהאט לייכטע אנפאלן פון עפילעפסיע. עס זענען געווען פאלן ווען עס האט זיך געדוכט אז עס זיצט אין איר א דיבוק. פאר מיין פאטער איז זי געווען אן אישה, א פרוי, און ער האט זיך ווייניג מיט איר אפגעגעבן. מיין מוטער האט זי נישט פארשטאנען ווי א הון פארשטייט נישט דאס קאטשענע איי וואס זי איז אויסגעזעסן. די מאמע איז געזעסן די פרייע צייט ביי א מוסר ספר, אויב זי האט אפילו ארויסגעקוקט דורכן פענסטער האט זי געקוקט מיט א ווייטן און א פאראומערטן בליק, זי האט נישט געקאנט פארטראגן דעם המון, דעם רויש, זי האָט נאָר געלעכצט צו שטילקייט און פאַרטיפטקייט. מיין שוועסטער האָט פון אין דער פרי ביז ביי נאַכט נישט אויפגעהערט רעדן, זינגען, לאַכן און דערביי אַרויסזאָגן מיינונגען אַזוינע, וואָס איז בעסער אַז מען פאַרבאָרגט זיי אין זיך. איז איר עמעץ געפעלן, האָט זי יענעם געלויבט אָן אויפהער. האָט זי געװאָרפֿן אױף עמעצן אַן אומחן, האָט זי געמאַכט פֿון יענעם אַש און פּאָרעך, זי האָט אין אַלץ איבערגעטריבן. װען זי איז געװאָרן פֿרײלעך, איז זי שיר נישט צעשפּרונגען פֿון פֿרײד. װען עס איז איר באַפֿאַלן דאָס נישט-גוטס, האָט זי זיך באַגאָסן מיט טרערן און גאַנץ אָפֿט אַװעקגעחלשט. זי איז געווען אייפערזיכטיג אויף מיין ברודער ישראל יהושע און אויסגעטראכט אויף אים אלערליי קינדישע בילבולים. מיטאמאל האט זי אנגענומען א חרטה און זי האט זיך געווארפן קושן. נאך אן אנפאל פון ספאזמאטיש געוויין האט זיך פלוצלינג איר געמיט אויסגעלייטערט און זי האט געכאפט איינע אליין א טענצל. אונדז, די קליינע קינדער, האָט זי געקושט און געצערטלט אָן אויפֿהער. דאָס טאָן אַ שידוך מיט אַזאַ מיידל איז נישט געווען פֿון די לײַכטע זאַכן. אָבער מײַן שוועסטער איז געווען אַ שענע. מיט אַ מאָל האָט זיך אונטערגערוקט אַן אויסטערלישער שידוך. אין ווארשע איז געווען א איד ר' גדלי', און דער דאזיגער ר' גדלי' איז געווען א נאמן פון ארץ ישראל געלטער, די זין זיינע זענען אנטלאפן פון פריזיוו קיין בעלגיע, דארט זענען זיי געווארן בריליאנטן שלייפער און בריליאנטן שניידער. אבער אזא מאכט האט ר' גדליה געהאט איבער זיינע קינדער, אז ער האט געהערשט איבער זיי פון ווארשע. זיי האבן נישט געטארט אליין טון קיין שידוכים. ער, דער טאטע, האט פאר זיי אויסגעקליבן כלות. ר' גדליה האט געהערט אז דער טאטע האט א טאכטער און ער האט אונטערגעשיקט א שדכן. ר' גדליה איז געקומען צו אונז צו גאסט. א הויכער איד, א דיקער, מיט א ברייטער בארד ווי א פעכער, און מיט א ציגאר אין מויל. ער האט געוויזן א פאטאגראפיע פון זיין זון, א שענער בחור, קורץ געקליידט, אבער מיט א רונדיג בערדל. ער האט דארט אין אנטווערפן יעדן טאג געדאוונט, געגעסן כשר, געלערנט א בלאט גמרא. אזוי האט ר' גדליה דערציילט. דאס וואס א בחור אין אנטווערפען פארלאזט זיך אויפן פאטער ער זאל פאר אים אויסקלייבן א כלה, האט באוויזן אז ער איז באמת פרום. ר' גדליה איז געקומען צו אונז ווי אליעזר, אברהם אבינו'ס קנעכט, וואס האט פארלאנגט רבקה.

מיין שוועסטער האט זיך שוין געהאט אנגענומען צו ביסלעך מיט די ניי-מאדישע געדאנקען. זי האט געלייענט אידישע צייטונגען און ביכלעך, זי האט געבענקט נאך א ליבע, נישט א גערעדטן שידוך. זי האט שוין פון צייט צו צייט אנגעטון א הוט און איז געגאנגען מיט א חבר'טע שפאצירן אין זאקסישן גארטן. דער עיקר איז אז מיין פאטער האט נישט געהאט קיין גראשן נדן און ר' גדליה האט נישט פארלאנגט קיין נדן. איך געדענק דעם אוונט ווען ס'איז פארגעקומען ביי אונז דאס ווארט. מען האט געשריבן ראשי פרקים און מען האט אוועקגעשיקט דאס כתב קיין אנטווערפן עקספרעס דער חתן זאל עס חתמ'נען. מען האט ביי אונז אנגעצונדן דעם בליץ-לאמפ רבי גדליה האט א חוץ זין געהאט היבשע עטליכע טעכטער, ס'רוב מיידלעך וואס האבן געווארט דער ברודער זאל ווערן א חתן זאל קומען זייער ריי. דער טיש אין דער בית דין שטוב איז געווען געדעקט און באלייגט מיט כיבוד ווי אין פורים. רבי גדליה האט גערויכערט א ציגאר אין א בורשטינענעם ציגאר-שפיץ און גערעדט מיטן טאטן תורה. ער האָט אַרױסגענומען פֿון אַ שקעטעלע אַ גאָלדן קײטל און דערלאַנגט מײַן שװעסטער אַ מתּנה. די מחותּנתטע איז געװען אַ דיקע ייִדענע מיט אַ הױכן בוזעם. די מײדלעך האָבן געהאַט לאַנגע האָר. איך האָב נאָך קײנמאָל נישט געזען מײדלעך מיט אַזױנע לאַנגע האָר, װי בײַ רב גדליהס טעכטער. עס זענען מיטגעקומען ווייטערע קרובים און גלאט היימישע און גוטע פריינט. מען האט אזויפיל גערעדט וועגן דעם אנטווערפענער חתן און געלויבט זיינע גוטע מידות אז מיר האט זיך געדוכט דאס איך זע אים צווישן די געסט. מיין שוועסטער איז געווען אין א האפערדיגער לוינע זי האָט זיך גערויטלט, געלאַכט, געדאַנקט פֿאַר די גוטע ווערטער, די מתּנות, די צוזאָגענישן, די ווינטשענישן. איך האָב געהערט, ווי דער טאַטע פֿרעגט, וווּ וועט זײַן די חתונה? און רבי גדליה האָט געענטפֿערט, אין בערלין. אין בערלין? האָט דער טאַטע צוריק געפֿרעגט, און דער מחותּן האָט געטענהט, האָט נישט קיין מורא, מחותּן, ס'זענען אומעטום דאָ ייִדן. איך בין שוין געווען אין בערלין נישט איינמאל, ס'איז אלץ דא בתי מדרשים, שטיבלעך, מקווה'ס, מען קומט פון בערלין צום רבי'ן קיין גור, איך קריג ארויס דארט יעדעס יאר גרויסע געלטער פאר ארץ ישראל, נו נו, געלויבט השם יתברך, אנטווערפען איז גאר אידיש, האט ר' גדליה ווייטער גערעדט, ס'איז דארט אפילו דא א רבי איך בין אפילו געווען אין פאריז און בין ארויפגעפארן מיט א ווינדע אויף א טורעם וואס גרייכט ביז צו די וואלקנס, איך בין געווען ביים פאריזער רב, איך האב פון אים א בריוו, טאקע אן אמת'ער רב, א גאון עולם, רעדט פראנצייזיש, א חשוב ביי מלכות. ווי אזוי א רב קאן רעדן פראנצייזיש און וואוינען אין פאריז איז געווען א רעטעניש סיי פארן טאטן און סיי פאר מיר. מיין מוטער האט נישט געהאט קיין געדולד

נאך די ראשי פרקים האבן גענומען קומען בריוו פון דעם חתן, און געשמעקט האבן די דאזיגע בריוו מיט דייטשמעריש פון בריוונשטעלער. מיין שוועסטער האט זיך באנוצט מיט איר אייגן לשון, און דאס איז געווען צום ערשטן מאל ווי אין אונזער משפחה האט אויפגעלויכטן א ליטערארישער פונק. מיין שוועסטער האט געשריבן לאנגע און קלוגע בריוו, און אפילו מיט הומאר. יא. עפעס איז די שטוב אונזערע פול געווען מיט אומגעריכטע זאכן, מיט אויסטערלישע רייד און טועכצן. מיין ברודער ישראל יהושע האט נאך געלערנט אין שטיבל, אבער ער האט מיטאמאל באקומען א געלענק צו צייכענען און מאלן, ער האט געבראכט אהיים א רוסישע גראמאטיק און ביכלעך אזוינע אויף אידיש וואס ער האט באהאלטן פונעם טאטן. ער האט געזאגט אז דאס איז ליטעראטור. ער האט דערציילט אז אין ארץ ישראל האט מען אויפגעבויט קאלאניעס און יונגעלייט אקערן די ערד און פאשען שאף ווי אין דוד המלך'ס צייטן. ווידער אין רוסלאנד זענען דא רעוואלוציאנערן וואס ווילן אראפזעצן דעם קיסר און אפשאפן געלט. אין אמעריקע זענען פאראן מיליארדערן וואס זענען רייכער פון ראטשילדן, און מען מוז זיי היטן פון באנדיטן אזוינע וואס רופן זיך די שווארצע האנט. יעדעס ווארט וואס ער האט ארויסגערעדט האט זיך גלייך איינגעקריצט אין מיין מח. מיין שוועסטער איז מערסטנס געווען אין א געהויבענער שטימונג. אָבער טיילמאָל איז איר באַפֿאַלן אַ פֿאַרדראָס און זי האָט אַ זאָג געטאָן צו מײַן מוטער, דו פֿאַרשיקסט מיך קיין אויסלאַנד, ווײַל דו האָסט מיך פֿײַנט. וויי'ז מיר, דו נעמסט מיך אָן בײַ דער זיבעטער ריפּ. ס'איז דער אמת. אויב דו ווילסט, קאָן איך גלײַך אָפּלאָזן דעם שידוך. האָט די מאַמע געטענהט. ניין, איך וויל שוין בעסער אוועק אין גלות אריין, כ'וועל ווערן פארשטויסן, וועסט נישט וויסן וואו מיין געביין איז אהינגעקומען. די מאמע האט באשטעלט ביי א פריזירערין פאר דער שוועסטער צוויי שייטלען, איינס א שבת'דיגס און איינס א וואכעדיגס, אבער די שוועסטער האט מיר איבערגעגעבן א סוד, אין בעלגיע וועט זי די שייטלען נישט טראגן, זי וויל זיך נישט שעדן מיט אירע שאטענע האר. איך בין געווען מאדנע שטאלץ מיט דעם דאזיגן צוטרוי פון דער עלטסטער אין דער משפחה, און איך האב ערגעץ וואו מסכים געווען דערמיט אז די אייגענע האר זענען שענער ווי א שייטל. די נייע אידייען האבן זיך פארגנבעט אויך צו מיר, איך האב אפילו אנגעהויבן שרייבן, נא, שרייבן האב איך פארשטייט זיך נישט געקאנט, אבער איך האב ארויסגענומען פון טאטנ'ס שופלאד שניצלעך פאפיר און זיי באדעקט מיט אלערליי שמירעכצער, מענטשעלעך, פֿאַרזעענישן, איך האָב באַקומען אַזאַ באַגער צו דעם דאָזיקן קינדישן שרײַבעכץ, אַז דער שבת איז געװאָרן פֿאַר מיר אַ לאַסט. איך האָב שױן געהאָפֿט, דער טאַטע זאָל שױן מאַכן הבֿדלה און איך זאָל זיך שױן קאָנען װידער נעמען צו דער שרײַבערשער מלאָכה. די מאַמע פֿלעגט אַ קוק טאָן און זאָגן, װאָס פּאַטשקעסטו, האַ? בײַ לײַטן קינדער זענען מענטשן,